הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת, דף כב, זיבן שורות פון אויבן. ס'איז מען אריינגעפארן דא אין הלכות חנוכה, אנגעפאנגען פרק במה מדליקין, וואס מעג מען אנצינדן שבת'דיגע לעכט, וואסערע סארט קנויטן און וואסערע סארט אוילן, יעצט וועט מען זען חנוכה. זאגט די הייליגע גמרא אמר רבה נאך א הלכה נר חנוכה מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. דו דארפסט לייגן די מנורה די נרות חנוכה א טפח נעבן דעם טיר, ווייל אז דו וועסט אוועקגיין פונעם טיר זאגט רש"י שאם ירחיקנו להלן מן הפתח אינו ניכר איז עס נישט ניכר שבעל הבית הניחו שם פרעגט די גמרא וואסערע זייט פון די טיר והיכא מנח ליה וואסערע זייט די רעכטע זייט די לינקע זייט איז רב אחא בריה דרבא אמר מימין מען לייגט פון די רעכטע זייט אז בכניסתו לביתו לימין. נעבן די מזוזה, רב שמואל מדפתי אמר, משמאל, והלכתא מ'פסק'נט משמאל, פארוואס? אז דער מענטש זאל זיין ארומגענומען מיט מצוות, כדי שתהא נר חנוכה משמאל, ומזוזה בימין, אין די רעכטע זייט די מזוזה, אזוי איז דער מענטש ארומגענומען מיט מצוות. יעצט וועט מען זען צו מען מעג זיך משתמש זיין מיט די לעכטיגקייט פון די חנוכה לעכט. אמר רב יהודה אמר רב אסי. רב יהודה אמר רב אסי געזאגט. אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. מען טאר נישט ציילן געלט אין פארנט פון די ליכטיגקייט פון די חנוכה לעכט. זאגט די גמרא אז אבי זאגט יא מוטי קאמאר די שמיל האב פארציילט פאר שמיל די הלכה און מר ליט שמיל געזאגט וואס האט ער זיך אין ער קדיש יש בו זו דו האט קדיש אין די נייער חניקע אז מען טו נישט ציילן געלט שמיל האלט אז מען מעג ניצן די ליכטיגקייט פון די לעכט אין חניקע פרעגט די גמרא מתקיף לה רב יוסף פרעגט רב יוסף אויף שמואל וכי דם בלוט וואס מ'דארף מקיים זיין מיט די מצוה פון כיסוי הדם ווען מ'שחט א טשיקן א עוף אדער מ'שחט א חיה זאגט די תורה אז מען דארף צודעקן די בלוט מיט זאמד איז וכי דם קדושה יש בו האט עס דען א קדושה אז מען זאל זאגן אז ס'איז אסור צוצודעקן מיט די פיס, מ'גייט באלד זען א ברייתא אז מען דארף צודעקן די בלוט בדרך כבוד, דתניא אזוי מ'לערנט אין א ברייתא שטייט אין די תורה ושפך את דמו וכסהו בעפר, דרש'ן איך ושפך וכסהו, ווי אזוי האסטו געשאכטן? ווי אזוי האסטו פארגאסן די בלוט מיט דיין הענט? במה ששפך מיט דיינע הענט וואס דו האסט פארגאסן די בלוט, יכסה. זאלסט עס צודעקן, פון דא לערנען די חכמים ארויס שלא יכסנו ברגל אז מען טאר נישט מיט די פיס נעמען זאמד און מאכן כיסוי הדם, שלא יהו מצוות בזויות עליו, וויבאלד מען וויל נישט אז א מצוה זאל מען טון מיט א בזיון, סאו די זעלבע זאך פרעגט רב יוסף אויף שמואל, פארוואס זאגסטו אז דו פארשטייסט נישט וכי נר קדושה יש בו, אוודאי האט עס א קדושה, מצוות קען מען נישט טוהן פריוואטע זאכן אדער נישט נישט נארמאלע זאכן איז הכא נמי ביי נר חנוכה אפילו לאמיר זאגן ס'האט נישט קיין קדושה די ליכטיגקייט מיט דעם אלעם טאר מען עס נישט נוצן צו ציילן געלט שלא יהו מצוות בזויות עליו אז ס'זאל נישט זיין קיין מצוות בזויות עליו סאו נאכאמאל שמואל האלט ער פארשטייט נישט פארוואס מען טאר נישט נוצן חנוכה לעכט צו ציילן געלט און ר' יוסף זאגט קוק אויף בלוט איז די גמרא גייט רעדן בעו מיניה מר' יהושע בן לוי, מ'האט געפרעגט ר' יהושע בן לוי מהו להסתפק מנויי סוכה כל שבעה, אויב מ'מעג נעמען נוי סוכה, לאמיר זאגן האסט אויפגעהאנגען עפלעך, האסט אויפגעהאנגען מילגרוימען, האסט אויפגעהאנגען ניסלעך, צו מ'מעג אראפנעמען פון די סוכה און זיך באנוצן מיט דעם, נוי סוכה, רש"י פירות שתולין בה לנוי, פירות אין היינטיגע צייטן הענגט מען אויף אזעלכע בלישטשעדיגע זאכן אבער ס'דא מענטשן וואס הענגען נאך היינט אויף פירות אמר להם האט ר' יהושע בן לוי געזאגט וואס פרעגסטו הרי אמרו מען זאגט דאך אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה מען טאר נישט ציילן קיין געלט אין פארנט פון נר חנוכה איז געדרינגען אז מען טאר נישט ניצן די נוי סוכה פארוואס אז ס'איז מייחד געווען פאר א מצוה אמר רב יוסף, מריה דאברהם, רשי האט א לשון ווי איינער פארוואונדערט זיך, מיין הער פון אברהם אבינו, וואס טוט דאס ביי דאס, תלי תניא בדלא תניא, דו ברענגסט מיך א הלכה וואס קומט בפירוש פון תנאים פון א ברייתא, צו א זאך וואס האט נישט מיט קיין תנאים, סוכה איז א בפירושע תניא, סוכה איז א ברייתא, חנוכה לא תניא, חנוכה איז נישט קיין ברייתא, ס'איז א מימרא פון רב אסי. ס'איז נישט קיין דתניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא אז רב יוסף פרעגט אויף רב יהושע בן לוי וואס שלעפסטו צאם נר חנוכה צו צו סוכה סיככה כהלכתה א מענטש האט געלייגט סכך אזוי ווי די הלכה איז ועיטרה און ער האט איר שיין געמאכט בקרמים מיט שיינע ליילעכער ובסדינים קרמים

סלתות וואס אסור להסתפק מהם טאר מען נישט ניצן עד מוצאי יום טוב האחרון של חג, ביז מוצאי יום טוב פארוואס? ווייל דו האסט עס מקצה געווען פאר די מצוה, יא? אזוי די הלכה, ווייל דו האסט עס מקצה געווען פאר די מצוה, אפילו ס'פאלט אראפ איז עס מוקצה, ואם התנה עליהן אויב דו האסט זיך אויסגענומען פאר יום טוב, פאר די זמן איז אריינגעקומען אז דו ווילסט דיך נישט אפשיידן פון דעם און דו ווילסט עס ניצן, איז הכל לפי תנאו, דעמאלט זאג איך אז וואס? זאגט רשי, התנה עליהן, מסכת ביצה אוקימנא באומר איני בודל מהן, איך שייד זיך נישט אפ פון דעם כל בין השמשות של קידוש יום טוב ראשון, דלא חל עלייהו קדושה כלל, אבער תנאי אחר אינו מועיל, על כל פנים, זעה איך פון דעם אז וואס? אז מען נעמט זיך אויס, ניין, זעה איך פון דעם אז ס'איז דא אזא זאך ווי, א זאך וואס איז אפגעשיידט פאר א מצוה, איז הייליג, איז די זעלבע זאך, נו וואס פרעגט רבי יוסף, רבי יוסף פרעגט רבי יהושע בן לוי, וואס דארפסטו מיר א, וואס פרעגט, דו ברענגסט מיך אריין, מען טאר נישט ניצן נוי סוכה, פון ווי? פון נר חנוכה, פון נר חנוכה? א ברייתא, אלא אמר רבי יוסף, רבי יוסף פירט אויס, אבוהון דכולהו דם, די טאטע, די מקור פון די אלע הלכות, זאגט רש"י אבוהון דכולהו שלמדו כולן ממנו, איז דם, כיסוי דם, דאס איז דאך א פסוק, ושפך וכסהו, זעה איך אין די פסוק אז וואס מען טאר נישט, מבזה זיין קיין מצוה. איז די זעלבע זאך, טאר מען נישט ציילן קיין געלט פאר נר חנוכה, און די זעלבע זאך, אז מען טאר נישט ניצן נוי סוכה. יא, אבער אביסל שווער. אביסל שווער, ווייל, ווייל.

קומט אויס עס ארבעט אויס אז מען דארף צוקומען צו ביידע צוזאמען. לאמיר אריינגיין דא אין נאך אין נאך א מחלוקת וואס רב און שמואל קריגן זיך איתמר מ'הייבט אן א פרישע גמרא ווער ס'וויל מיטהאלטן איתמר רב אומר אין מדליקין מנר לנר מ'טאר דו האסט לאמיר זאגן א נר חנוכה טארסט נישט אנצינדן איין לעכט פונעם צווייטן לעכט שמואל אומר מדליקין מ'מעג יא אנצינדן פון איין לעכט צום צווייטן לעכט העלא? אונז דארף מיר די גאנצע גמרא נאר פאר די מחלוקת, אבער וויבאלד ס'איז דא דריי מחלוקת'ן וואס עפעס איז די זעלבע הלכה ביי די דריי מחלוקת גייט מען נאך א מחלוקת נאך מחלוקת פון רב און שמואל ווייל געווענליך פסק'נט מען ווי רב יעדע מאל ווי רב און שמואל קריגן זיך פסק'נט מען ווי רב חוץ די דריי פלעצער, סאו רעכנט ער אויס, רב אומר אין מתירין ציצית מבגד לבגד, האסט א אלטע ציצית, טארסט נישט אראפ בינדן די בענדלעך פון איין בגד און לייגן אויף א צווייטע בגד, ס'איז א בזיון. שמואל האלט מתירין מבגד לבגד, מ'מעג יא אפקניפן בענדלעך פון איין בגד פון א ציצית און לייגן אויף א צווייטע ציצית. רב אמר אין הלכה כרב שמעון בגרירה, מען פסק'נט נישט ווי רב שמעון אין הלכות שבת, בגרירה, רב שמעון זאגט, אז דווקא א זאך וואס א מענטש איז מכוון צו טון א מלאכה דעמאלטס איז אסור. אז א מענטש שלעפט א בענקל און ס'ווערט געאקערט, האלט רב שמעון אז דבר שאינו מתכוין. שמואל אמר, אז מען פסק'נט יא הלכה כרב שמעון בגרירה. אמר אביי, כל מילי דמר, אביי איז דאך געווען א תלמיד פון כל מילי דמר, אלע זאכן פון כל מילי דמר, רבה בר נחמני געווען זיין רבי, אז אז מיין רבי האט געפסקנט אלעס, ווי רב. כל מילי דמר עביד כרב. מיין רבי, רבה בר נחמני, האט אלץ געפסקנט ווי רב לבר מן התלת, חוץ די דריי הלכות עביד כשמואל, אז מדליקין מנר לנר, מתירין מבגד לבגד, און והלכה כרב שמעון בגרירה. גיימיר אריין אריינקלערן וואס קריגן זיי זיך ביי די אלע דריי זאכן. אבער ווי קומט אריין די גמרא וועגן די ערשטע זאך פון מדליקין מנר לנר? לאמיר קודם אנהייבן בגרירה. דא איז די זאך וועגן גרירה. תניא רבי שמעון אומר גורר אדם מטה, א מענטש מעג שלעפן א בעט אויף זאמד, און א כסא, און א בענקל, און א ספסל, א קליינע בענקל. איי, ווען דו שלעפסט עס, די פיסלעך קראצן זיך אריין אין דער ערד, און דו ביסט דאך חורש, דו אקערסט. ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ. ווילאנג דו האסט נישט די דבר שאינו מתחייב ווילאנג דו האסט נישט די צו מאכן א חריץ איז מיט דעם אז ער פאסט אין מען און מיר זעען וואס די ערשטע מחלויק איז וואס די וואס די מחלויק איז פון מדליק אין מען ער לערנען ער דריי מדליק אין מען ער לערנען ער דו זאגסט די מורי יוסף אין רבונה קאמען דער וואדער א חכם איז געזיצן אין פארנט פון רב אדא בר אהבה ויתיב וקאמר געזיצן און געזאגט טעמא דרב ווייסט פארוואס רב האלט אז מען טאר נישט אנצינדן פון איין לעכט צום צווייטן לעכט פון נר חנוכה משום ביזוי מצוה פשוטו כמשמעו ביסט מבזה א מצוה די נעמסט די ביסט זיך משתמש מיט א מצוה פאר פאר א צווייטע זאך אמר להו האט זיך רב אדא בר אהבה אנגעריפן פאר די אנדערע חכמים וואס זענען דארט געווען לא תציתו ליה הערט זיי נישט אויס נישט דאס די טעם פון רב ס'קען נישט זיין דאס די טעם פון רב טעמא דרב איז וועגן א אנדערע זאך רב האלט מ'טאר נישט אנצינדן א לעכט פון נר חנוכה פון א אנדערע לעכט משום דקא מכחיש מצוה וויבאלד די ביסט מכחיש מצוה זאגט רשי דמיחזי כמאן דשקיל נהורא, ס'זעהט אויס ווי די נעמסט אוועק ליכט, ושואב קצת מלחלוחית שמנו. אז די נעמסט א קנויט און די לייגסט עס צו צו א אנדערע קנויט, זעהט אויס ווי די נעמסט אוועק אביסעלע אויל, די נעמסט אוועק אביסל די שוואכסט אפ די מצוה. פרעגט די גמרא מאי בינייהו קומט עפעס ארויס א נפקא מינה להלכה צווישן די צוויי?

איך נעם איין לעכט, איך טוה דאך עס פאר נר חנוכה, איך טוה דאך עס נישט פאר מיר. זאגט רשי, מביא נר אצל נר, ושתיהן של מצוה. אבער ווען דו נעמסט א מעטש, דאס איז שוין עפעס א אנדערע זאך. און מאן דאמר משום אכחושי מצוה, איז אויך אסור משרגא לשרגא נמי אסור, ווייל דו ביסט מבטל די ערשטע מצוה. א קופונעם רב האלט מיט די איי מדליקים און ער לערנען מחלוקת יא קשור מיט צו צו פיניש פיניש און מען פסק'נט ווי שמואל אז וואס? מדליקין מנר לנר. איז נאכאמאל וואס פארוואס האט מען געהאט דא צוויי צוויי טעמי רב? ביזוי מצוה אכחושי מצוה פרעגט די גמרא מתיב רב אויא סלע דף כ"ב עמוד ב' סלע של מעשר שני אז דו האסט א א סלע פון מעשר שני וואס דו האסט שוין מחלל געווען די הלכה איז אזוי אז דו האסט פירות פרוכט פון מעשר שני מעגסט עס לייגן אויף געלט און די געלט טראגסטו ארויס אין ירושלים און מיט דעם קויפסטו עסן. אז דו האסט געלט פון מעשר שני, אין שוקלין כנגדו דינרי זהב, טארסט נישט גיין, לאמיר זאגן דו ווילסט אפוועגן א דינר פון זהב וויפיל ס'וועגט, דו לייגסט עס אויף איין זייט פון א סקעיל פון א וואגשאל, פון א מאזניים, און די אנדערע זייט לייגסטו די די דינערן, קוקסטו צו די זהב, צו די מטבע פון זהב איז גאנץ, פארוואס? ווייל מ'טאר זיך נישט באנוצן מיט. א קדושה'דיגע זאך פאר זייטיגע זאכן. און אפילו לחלל עליו מעשר שני אחר. לאמיר זאגן דו ווילסט האבן דעם דינר זהב, דו ווילסט אויף דעם מחלל זיין פריש פירות פון מעשר שני, טארסטו נישט נעמען א געלט פון מעשר שני און עס באנוצן דערמיט. נו לאמיר זען. אי אמרת בשלמא כי פליגי רב ושמואל מנר לנר. אויב וועסטו מיר זאגן אז זיי קריגן זיך אז מנר לנר אז רב האלט אז וואס? אז שמואל האלט ווען קען מען אנצינדן מנר לנר דווקא ווען דו גייסט גלייך פון איין לעכט צום צווייטן לעכט אבל בקינסא אבער מיט א שפענדל מיט א מעטש וועט אויך שמואל האלטן אז וואס אז ס'אסור אלס וואסער טעם אלס ביזוי מצוה איז הא די ברייתא לא תהוי תיובתא ווייל איך קוק אן דעם דינר זהב פון חולין אפילו ביים סוף גייסטו דאס אויך נוצן פאר מעשר שני אבער יעצט איז עס אזוי ווי א שפענדל אזוי ווי א קיסם סאו דו טארסט נישט נעמען געלט פון מעשר שני נוצן פאר דינר זהב וואס איז נאך יעצט חולין דו ווילסט וויסן צו ס'איז גאנץ אן א פעלער אויב יא גייסטו עס נאך נוצן צו מחלל זיין מעשר שני. אויב זאגסטו מיר אז אז שמואל וועט אויך מודה זיין ביי א קיסם איז אסור אבער אויב זאגסטו מיר אלא אי אמרת בקינסא נמי שרי אז רב ושמואל די עיקר מחלוקת איז אז זיי קריגן זיך ארום בײַ אַ שפּענדל, העלאָ, בײַ אַ שפּענדל, און דאָרט האַלט שמואל אַז מ'מעג, נו, הא תהוי תיובתא, וואָס וועט שמואל טאָן מיט די ברייתא? פאַרוואָס זאָל מען נישט טאָרן נעמען דעמאָלט מעשר שני און אָפּוועגן אַ צווייטע מטבע פון, פון, פון דינרי זהב? מ'גייט זיך אַרויפלייגן אויף דעם מעשר שני?

שמואל'עט האלטן אז בקינסא איז שרי. אז א שפענדל מעג מען. נאר וואס דען? דא איז דא א עקסטערע זאך, גזירה שמא לא יכוין משקלותיו. וואס טוסטו אז די דינר זהב טאקע איז ווייניגער, ס'איז נישט אזוי ווי וואס עס איז ווערד. וועט ער זיך עס יעצט נעמען און אוועקווארפן וקא מפיק להו לחולין וועט עס נישט ניצן יעצט פאר פירות מעשר שני האט ער פלעין ווען דו צינדסט אן א שפענדל למעשה וואס טוסטו מיט די פייער דו גייסט למעשה אנצינדן א צווייטע לעכט אבער ווען וואס טוסטו אז ס'איז ווייניגער וויפיל דו דארפסט האבן גייסטו זיכן יעצט א צווייטע זאך האסטו יעצט געניצט מעשר שני פאר גארנישט. אין דעם וועט שמואל אויך מודה זיין אז ס'איז אסור. לאמיר צוגיין נאכאמאל, סאו מ'האט געהאט א מחלוקת מ'האט דאך רב און שמואל צו מ'מעג אנצינדן, מדליקין מנר לנר. שמואל האלט מדליקין מנר לנר, רב האלט אין מדליקין מנר לנר. פרעגט די גמרא מותיב רב ששת, מחוץ לפרוכת העדות, שטייט אין בית המקדש בשעת מ'האט אנגעצינדן די

דער אייבערשטער דארף האבן מ'זאל מאכן א אנצינדן א לעקטער אין בית המקדש, אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל, די מנורה קומט צו ווייזן אז דער אייבערשטער רוהט ביי די אידן, פרעגט די גמרא מאי עדות, ווי זע איך אין די מנורה אז דער אייבערשטער רוהט ביי די אידן, אמר רב זו נר המערבי, דאס איז דער נר המערבי, וואס מען האט געזען ביי דעם עפעס א מורא'דיגע נס, שנותן בה שמן כמדת חברותיה, דער כהן האט אריינגעלייגט די זעלבע מאס אויל אין אלע גלעזלעך, אין אלע בעכערלעך, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים, דאס טייטש, עס האט געברענט און געברענט און געברענט, עס האט נישט געענדיגט ברענען, עס האט מען געזען אז דער אייבערשטער מאכט אזא נס אין בית המקדש, אז דער אייבערשטער רוהט דא. יא? סאו ממנה היה מדליק, מען האט אנגעצינדן אלע ליכט פון די מנורה פון דעם קנויט. ובה היה מסיים, זאגט רש"י הטבת הנרות. סוף טאג האט ער אויסגעפוצט אלע, דאס טייטש, ער האט אויסגעפוצט אלע בעכערלעך, און די לעצטע איז געווען, ובה היה מסיים, האלא די לעצטע די לעצטע הטבה איז געווען די נר המערבי יא אבער וויאזוי האט ער עס אויסגעפוצט האט האט לאמיר זאגן ארויסגענומען דעם דעם ברענעדיגע קנויט יא, וויאַזוי האָט ער אויסגעפּוצט, מרדכי? ס'איז נישט אויסגעלאָשן? ער האָט אויפֿגעהויבן דעם קנויט מיטן האַלטער, עס אַרײַנגעלייגט כ'וועל זאָגן ביזדערווײַלן אין אַ צווייטן האַלטער, ער האָט אויסגעפּוצט שיין און נאָכדעם צוריקגעלייגט. נו, פֿרעגט די גמרא, והכא, וויבאַלד, כיון דקביעי נרות, וויאַזוי האָט ער אָנגעצונדן אַלע בעכערלעך, אַלע, אַלע אַנדערע לעמפּלעך פֿון דער מנורה פֿון דעם? וויאזוי? מיט א שפענדל אדער נישט קען צולייגן א בעכער צו א בעכער? איז דאך לא סגי, לא סגיא דלא משקיל ואדלוקי, איז דאך נישט מעגליך אז ער זאל נישט נעמען קיין שפענדל, ער מוז נעמען א שפענדל, א מעטש און אזוי אנצינדן. איז א קשיא בין למאן דאמר, א קשיא אויף רב סיי לויט דעם וואס האלט אז מען טאר נישט אנצינדן נר חנוכה, מנר לנר, אלס משום ביזוי מצוה, איז דאך די מנורה אין בית המקדש

און מ'האט צוגעבויגן א קנויט צום נר המערבי. יא? אבער פרעגט די גמרא סוף סוף, למאן דאמר, דער וואס זאגט א רב האלט, אין מדליקין מנר לנר משום אכחושי מצוה, דאס לויט רב אדא בר אהבה איז שווער, א קשיא, ווייל ער האלט דאך אז רב האלט אז אפילו מנר לנר אן א קיסם, טאר מען אויך נישט אנצינדן, דאס איז א קשיא. א קשיא, מען ווייסט נישט טאקע ווי אזוי מען האט דאס געקענט טון, אלס אכחושי מצוה ווייל ס'זעהט אויס ווי נעמט ארויס פון דעם קען זיין אז ביים נר המערבי איז נישט קיין אכחושי איז דאס א פשט? כ'טראכט יעצט נאר איך ווייס איך רעדט זיך פון די עדות צייטן פון שמעון הצדיק דעמאלטס איז געווען די עדות ס'האט נישט געברענט האט מען נישט אנגעצונדן פון דעם

וואס איז געבליבן די גאנצע זאך מדליקין מנר לנר אדער אין מדליקין מנר לנר אמר רב הונא בריה דרב יהושע חזינן לאמיר זען ווייסט וואס ס'קען זיין א מחלוקת וואס איז די מצווה פון נר חנוכה איז די אנצינדן צו די הנחה אוועקשטעלן די מנורה אין ריכטיגן פלאץ ווי מען דארף עס לייגן, אדער די אנצינדן. אין דעם וועל איך שוין פארשטיין צו מדליקין מנר לנר. אמר רב הונא בריה דרב יהושע, חזינן, לאמיר זען, אי הדלקה עושה מצוה, אויב די עיקר פון נר חנוכה איז די אנצינדן, דעמאלטס וועל איך פארשטיין אז רבה וואס פלעגט פסק'נען ווי רב, ער דארף אויכעט מודה זיין, ער דארף אויך מודה זיין מדליקין מנר לנר, פארוואס? פארוואס? מאטכע, ווייל אויב ס'איז מדליקין מנר לנר איז טו איך דאך יעצט די עיקר מצוה. איז דאך גארנישט דא קיין ביזוי מצוה יעצט דא. דאס איז די מצוה אי הנחה עושה מצוה און די הדלקה איז נאר אזוי ווי מען דארף עס אנצינדן אבער מען דארף אוועקשטעלן באלד די מנורה אויפן ריכטיגן פלאץ איז דעמאלטס איז דאך די מעשה הדלקה נישט קיין מצוה די מצוה איז נאר די הנחה איז אין מדליקין מנר לנר דעמאלטס

ווייל ווייל א גדול האט אפגעטון אויב א נאך אויס אין מיט מיר ער פרעגט על די די לעכט אין פלאץ האב מיר שוין צוגיי דער נעכאר איך פארשטאנען צו דער די גמור די זאג אז ער טוט שוין מאד און רוב הויט צו פון דער חנקע א מענטש אין טון א חנקע רעכט נאר אויב דער בלאט שטיין א האלב שו לוי אויס צו וועלן קלין האט ער גארנישט געטון שמעמען א געדרינגע שייע אז וואס

טוש מאך דער ברענגער צו אריין פארקערט אז לוקאס איז מיט דו מיר דו דליקה בפנים אוי מיט צינט און אין די הויז לעך אין אויך דעם אויצי האט רוקסט ער אויס לוי אויס קלין זי האמר ווי שלום האט לוקאס איז מיט און סך זאר פאר אד לוקה בם קוים ביינן אז מען דארף עס און צינדן בא די פלאץ ווי די קימה מיט איז משם לא יוכל משם לא יוכל לוי קלין אלו יאמר זא נאך אויס מיט און גייט צו קונן זאל צו מיט צינדן אין די ווענדיק אמאי לוי אויס ולוי קלין די עיקר איז שעת איך האב עס ארויסגעטראגן, התם נמי, ענטפערט די גמרא, ניין? איך קען ענטפערן די זעלבע תירוץ הרואה אומר לצרכו הוא דאדלקה, ס'קען זיין אין אמת'ן אריין, ס'קען זיין אין אמת'ן אריין, הנחה עושה מצוה, נאר איי פארוואס אז מען טוט עס אן אין די הויז איז גארנישט, ווייל א מענטש מיינט אז די לעכט האסטו נישט אנגעצינדן פאר נר חנוכה. טושע מע לאמע זען אב צו בלייבן מיט דעם דא מיר אפשיר בלייב איך דארף קויף געמל א שוש איז אז לאמע זאגן א לעכט מיט א גלאז וואס ברענט א גאנץ שבת שויז דער לעקעס וועל איך עס קאלע יום קילע האסט אנגעצינדן דער לעכט מיט קובה שבת ערב שבת אין עס רייך גראק דאס איז א קויל אז ס'ברענט מאטע שבת אין ס'מאטע שבת חנוכה איז דער מאטע שבת מחבר לעכט עס אויס ומדליקה און צינד עס אָן פֿאַר דער מיצווה פֿון חנוכּה. איז אי אמרת בשלמא הדלקה עושה מיצווה שפּיר איז עס דאָך זײער פֿײַן, אַז מע דאַרף עס אױסלעשן און צוריק אָנצינדן. לצורך חנוכּה. אלא אי אמרת הנחה עושה מיצווה. האי מכבה און מדליקה? פֿאַר װאָס זאָגסטו מכבה און מדליקה? ס'איז נישט גענוג מכבה און מדליקה, דאַרפֿסט אױך זאָגן מכבה און מגביהה און מניחה און מדליקה, װײַל דער עיקר איז נישט נאָר מכבה,

וואסערע ברכה מאכט מען? להדליק נר חנוכה, שמע מינה הדלקה עושה מצוה. איז געדרינגען שמע מינה נו, אויב אזוי אז הדלקה עושה מצוה, אויב אזוי אז מיר שוין גאנץ פארגעסן די גמרא. נו אויב אזוי אז הדלקה עושה מצוה מאדך, איז מדליקין מנר לנר. זאָגט תוספות, ואם כן, מותר להדליק מנר לנר. ומכל מקום כיון שנהגו העולם להחמיר, אין לשנות המנהג. נאָך איין קליינע גמרא וואָס קומט אַריין פון דעם, נאָך אַ נפקא מינה למעשה, והשתא דאמרינן הדלקה עושה מצוה, איז הדליקה חרש שוטה וקטן, יאָסי, אַז דו צינדסט אָן די חנוכה לעכט, איז לא עשה ולא כלום. אפילו נאכדעם לאמיר זאגן א גדול נעמט עס און לייגט עס אויף א ריכטיגע פלאץ. אבער אשה ודאי מדליקה. אבער א פרוי מעג יא אנצינדן די חנוכה לעכט. דאמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה, פרויען זענען דאך בכלל אזוי פטור פון אלע מצוות,